אין די יאר תו ריש צדיק חית איז דער רבי רייאץ געווען אין פאריז אין צרפת צוליב עניני רפואה וואס האט געדארפט זיך טרעפן מיט כמה דאקטוירים איז אויך פורים איז דעמאלט דער פריערדיגער רבי געווען האט פארבראכט אין פאריז ס'איז געווען א פארברענגען יעמאלט אין פאריז האט ער געוואוינט איך דער רבי די רביצין און ס'איז געווען דארטן עטליכע חסידים און דער פריערדיגער רבי, דער רבי רייאץ, האט שטארק פארברענגט יענעם פורים. האט געזאגט אז מיר דארף, אז מיר געפינען זיך אין א זמן וואס מ'דארף האבן ישועות גדולות. נו, היינט ווייסט מען שוין דעמאלט איז געווען, וואס איז געווען די יאר תרצ ח. עס איז געווען א תקופה קצרה פאר די, פאר די מלחמה. און ער האט דעמאלט איינע פון די זאכן האט ער דערציילט דעמאלט א סיפור סיפור איז געווען אז אין די יאר עתר תו ריש עין איז דעמאלט פארגעקומען גאר א חשובע אסיפת הרבנים דאס איז געווען אסיפת הרבנים אין רוסלאנד מיט אלע רבנים פון אלע קרייזן זיי האבן זיך משתתף געווען אין דעם און דער וואס האט אנגעפירט די אסיפה פון די ראשי המנהיגים פון די אסיפה דאס איז געווען קודם דער רבי רשב דער רבי נשמתו עדן געווען רב חיים בריסקער וכו' וואס איז געווען פון די גרויסע רבנים אין רוסלאנד וואס האבן אנגעפירט אט די אסיפה ס'איז געווען גאר א חשובע אסיפה וואס מ'האט געדארפט דורכפירן כמה ענינים ביחס צו די ממשלה ביחס צו דעם ווי די ממשלה בנוגע די רבנים דעם כח פון די רבנים דעם תוקף פון די רבנים די פרומע רבנים אויף גאנץ רוסלאנד איז זייענדיג אין יענע תקופה איז דער דער רבי רייאץ האט דעמאלט איז ער געווען דער וואס ער האט דורכגעפירט די אלע עניינים פון דער וואס דער טאטע האט אים געבעטן דער רבי רשב און ער האט געדארפט ארום פארן צו כל מיני שרים און כל מיני אנשים חשובים כדי צו קענען דורכפירן אט די תקנות וואס די רבנים האבן געוואלט דורכפירן דערציילט דער פריערדיגער רבי אז צווישן די זאכן האט ער דעמאלט געדארפט צוגיין צו איינע פון די שרי המלוכה שרייבט דעם נאמען ארלוב האט ער געהייסן ער איז געווען איינער פון די שרי המלוכה איז ער געווען א רשע גאר א גאר א געפערליכער שלעכטער מענטש ער האט געדארפט צוגיין צו אים צו באקומען ביי אים עפעס א צעטל, און דעם צעטל האט ער געדארפט איבערגעבן צו באראן גינזבורג, דאס איז געווען איינער פון די חשוב'ע גבירים עסקנים וואס איז יעמאלט געווען אין רוסלאנד, וואס דורך אים האט מען געוואלט דורכפירן די תקנות. דער רבי ריי"צ האט דערציילט אז ער האט פשוט בפועל ממש מורא געהאט, שטארק מורא געהאט, ממש געציטערט זיך טרעפן מיט דעם שר, ווייל וויסנדיג וואס זיין רשעות און זיין שנאת ישראל וואס ער האט געהאט. דערציילט ער אז איין טאג דער רבי רש"ב דער טאטע האט אים געזען און האט אים געפרעגט וואס איז מיט דיר ווייזט אויס האט געזען אויף זיין פנים אז ער איז אנגעצויגן וכיוצא בזה האט אים געפרעגט וואס טוט זיך וואס דער וואס וואס גייט פאר און דער פריערדיגער רבי רבי ריי"צ האט געענטפערט בקיצור, ער האט געזאגט, ס'איז פאראן א וואנט, א קיר, וואס הייסט, ער האט געוואלט זאגן אז דער דער מצב איז זייער שווער, דער זייער איז זייער זייער אנגעצויגן, ס'איז א זעט א וואנט, כאילו א זאך וואס ער קען נישט אריבערטראגן. האט אים דער רבי רש"ב געזאגט, וואס איז עבודה? עבודה איז אז מ'דארף נעמען מיט'ן שטערן, דאס הייסט מיטן מצח און מדארף מאכן א לאך אין דעם וואנט און פון דעם לאך דארף מען איבערמאכן זאל ווערן א טיר קענען אדורכגיין די טיר און פון דעסוועגן דער שטערן זאל בלייבן גאנץ ער זאל נישט האבן קיין שום פגע און דאס איז געווען א הוראת דרך ווי אזוי דארף זיין די עבודה באופן של מסירת נפש אויף דורכפירן יא די ענינים וואס מ'האט געדארפט דעמאלט דורכפירן און דער רבי ריי"צ האט דאס דערציילט אט דעם סיפור רעדנדיק צו חסידים און מאנען אז ס'מאנט זיך און ווי ווי ווי וואס ס'מאנט זיך די איבערגעגעבנקייט און די מסירה און נתינה אין עבודת השם וואס אט דער סיפור געפינט מען בקשר צו א היינטיגע סדרה וואס מ'געפינט זיך איצטער אין פרשת תצוה און צוזאמען מיט דערמיט איז דאס אויכעט פרשת זכור איז פאראן דער עניין וואס מ'רעדט וועגן דעם שטערן אין היינטיגע סדרה רעדן א נקודה אין חסידות אין עבודת השם וואס פארבינט די פרשת תצוה צוזאמען מיט פרשת מיט פרשת זכור און דאס רעדט זיך אין די מאמרי חסידות אנהויבנדיג גאר פון דעם אלטן רבי'ן אין תורה אור און שפעטער פון אנדערע רבותינו נשיאינו און דער מיטעלער רבי רעדט וועגן דעם באריכות אין תורת חיים ביז צו די מאמרים פון די רבותינו נשיאינו שלאחרי זה טאקע א מאמר פון רבי'ן רש"ב פון רבי'ן נשמתו עדן פון יענע יאר פון די יאר עת"ר די זעלבע תקופה וואס איז געווען יענע אסיפה די אסיפה איז דאך געווען

אז מען דארף מאכן א ציץ וואס די ציץ איז געווען א בגד וואס דאס האט געדארפט זיין על מצח אהרן והיה על מצח אהרן אז אויף דעם ציץ משה רבינו האט געמאכט דעם ציץ זהב טהור און אויפן ציץ איז געווען פיתוחי חותם איז געשטאנען קודש להוי' און דער ציץ האט מען געדארפט לייגן אויפן שטערן והיה על מצח אהרן ונשא אהרן איז לזכרון און דאס איז געווען דער ציץ בנוגע אט דעם עניין געפינט מען וואס די גמרא זאגט אין מסכת שבת אז דער ציץ איז געווען מוקף מאוזן לאוזן דאס הייסט אז דער ציץ איז געווען אויפן שטערן אויפן מצח פון דעם כהן גדול פון אהרן הכהן אבער עס איז געווען דער ציץ איז געווען די ברייט פונעם ציץ איז געווען מאוזן לאוזן דער מהרשא שטעלט זיך אויף דעם, און דער מהרשא זאגט אז אז לכאורה אין פסוק שטייט והיה על מצח אהרן, און דער תרגום על מצח זאגט אז דאס איז על בית עינוהי, דאס הייסט איבער די אויגן, דאס הייסט אז דער ציץ איז געווען איבער די אויגן, און דא די גמרא זאגט אז דאס איז מאוזן לאוזן, זאגט דער מהרשא אז ס'איז געווען ביידע עניינים, דער ציץ אליין איז געווען א ברייטער ציץ, וואס דאס האט זיך געצויגן מאוזן לאוזן פון איין אויער צו די אנדערע אויער, אבער די ווערטער קודש להשם זענען געשטאנען איבער די אויגן. און דער מהרשא זאגט אז וואס איז דער עניין שבזה? אז דער עניין איז אז דאס גייט מרמז זיין אויף די עיניים, כח הראייה, כח הראות, און די אוזניים כח השמיעה אז עס דארף זיין קודש להויה דאס הייסט אז דאס וואס דער ציץ איז געווען אין אין דעם אופן אז ס'האט געהאט אין זיך דעם עניין אז ס'איז געווען דער קודש להשם איבער די אויגן און צווייטן זייט די גמרא זאגט אז ס'איז געווען מאוזן לאוזן איז צו מרמז זיין אז דער קודש להשם סיי דער כח הראייה סיי דער כח השמיעה דארף זיין קודש להשם און בנוגע דעם ציץ געפינט מען אז די גמרא זאגט אז וואס איז געווען דער אין יעדער בגד ס'איז ידוע ווי ס'ברענגט זיך אראפ יא אז דער יעדער בגד איז געווען פארבונדן מיט איינער פון די עניינים און כוחות הנפש אַף מתקן זײַן און מכפּר זײַן אַף עניני עבֿירה, אַף ענינים בלתי רצויים, אַף מידות רעות, װי ס'ברענגט זיך אַראָפּ בפּרטיות אין די גמרא און אין מדרשים, װי יעדער בגד האָט געהאַט מכפּר זײַן אַף עפּעס אַ באַזונדערער ענין. בנוגע דעם ציץ, ברענגט די גמרא, אַז דאָס איז מכפּר על עזות מצח. דאָס הײסט, אַז דער ענין הציץ, װאָס דאָס איז געװען אַפֿן שטערן, דער שטערן איז מרמז אַף דעם ענין פֿון עזות מצח,

איז מילא דא קומט אויס אין דעם ציץ כמה עניינים. אז מען טראכט זיך אריין, זעט מען דא אין דעם ציץ כמה זאכן. אין דעם ציץ איז געווען אז משה רבינו האט געדארפט מאכן דעם ציץ, פון איין זייט, וואס איז א ציץ? משה דארף מאכן דעם ציץ. ווער האט דאס גענוצט אבער? אהרן הכהן על מצח אהרן, דאס הייסט אז אין דעם עבודה פון דעם ציץ איז געווען פארבונדן משה רבינו און דער ענין פון אהרן הכהן, און דער עניין פון דעם ציץ איז געווען לכפר על עזות מצח, און אין דעם איז געווען די צוויי ענינים, יא, וואס האט ווי ער ברענגט אין מהרשא, דער עניין פון ראי' און דער עניין פון שמיעה, אז די ביידע ענינים זאל זיין קודש להשם, צו צו איבערגעבן דאס צו דעם אייבערשטן. דארף מען פארשטיין וואס איז דאס דער עניין פון דעם ציץ און וואס דאס מיינט אין עבודה בנפש האדם. און אויף דעם ברענגט דער אלטער רבי, אז אין דעם טייטש פון דעם ווארט ציץ, איז געפינען מיר טאקע צוויי טייטשן. דער ווארט ציץ האט אין זיך צוויי טייטשן אין לשון הקודש. איין טייטש איז ציץ, מלשון אור וזיו, ליכטיגקייט. און דאס איז וואס מען זאגט אז ציץ, על דרך, נץ החמה, יציץ נזרו, ניצוץ, א ענין פון ליכטיגקייט איז דאס איז איין טייטש אין ציץ און ווי טאקע כמה מפרשי הפשט זאגן יא אז דאס איז דער טייטש וואס ציץ האט ציץ דערפאר האט עס געהייסן ציץ ווייל דאס איז א דאס האט געלויכטן עס איז געווען א גאלדענע ציץ מיט די אותיות החקוקים דאס האט געלויכטן אזוי שרייבט דער חזקוני וכיוצא בזה אז דאס איז געווען א ענין של ליכטיגקייט דער צווייטער טייטש אין ציץ איז דאס מלשון ראייה למציץ מן החרכים. און דאס שטימט מיט דעם וואס מען זאגט אז דאס איז געווען על בית עינוהי, איבער די אויגן, פארבונדן מיט כח הראייה, ווארום דער מצח, יא, דאס איז א זאך, דאס איז דאס פארבונדן מיט מיט מיט מיט מיט די בשעת מען קוקט אויף א מענטשן, איז די ערשטע זאך וואס מען זעט איז דער מצח, אזוי שרייבט דער רשבם אויכעט, איז דאס דערפאר אן ענין פארבונדן מיט ראייה, כח הראות. איז ממילא דער ענין הציץ האט אין זיך צוויי טייטשן. אז דער ענין הציץ איז פארבונדן מיט מיט ליכטיגקייט, און דער ענין הציץ איז פארבונדן מיט דער ענין פון פון פון מציץ, מציץ מן החרכים, דער ענין פון הסתכלות און ראייה. איז אויף דעם איז מבאר דער אלטער רבי, און ער ברענגט ארויס וואס איז דא דער ענין פון דעם ציץ אין עבודה בנפש האדם. וואס איז דער קשר פון אט די אלע ענינים ביי עבודה בנפש האדם. די גמרא זאגט דאך אז גמרא אין ברכות אז מיום שנחרב בית המקדש איז נפסקה מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים דאס הייסט אז ס'איז דא אין חורבן בית המקדש און זמן הגלות איז פאראן רחמנא ליצלן א עניין פון א מחיצה של ברזל ס'איז דא א מחיצה של ברזל וואס איז מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים וואס אט די מחיצה של ברזל איז דאס דער העלם והסתר, דער זאך וואס פארשטעלט און דאס לאזט נישט צו אז א איד זאל קענען זיך דערנענטערן צו דעם אייבערשטן. אויף דעם פרעגט דער אלטער רבי, שטייט דאך אין א צווייטער ארט אין גמרא, אז אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, יא, דא זאגט מען אז ס'איז נפסקה מחיצה של ברזל, און דא זאגט מען אז מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, און דער אלטער רבי איז מבאר און זאגט זייער א געשמאקע נקודה, און ער זאגט אזוי, אז מצד דעם אייבערשטן איז טאקע נישטא קיין שום זאך וואס איז מפסיק אפילו בזמן הגלות איז דער אייבערשטער געפינט זיך מיט יעדן אידן יא מצד אלוקות מצד דעם בורא מצד דעם אייבערשטן מצד אביהם שבשמים איז ביי איז איז אין אין אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת דער אייבערשטער געפינט זיך מיט יעדער אידן און ער דארט צוזאמען מיט אלעמען אפילו אין זמן הגלות

אם עווינותיכם מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. דאס הייסט אז בשעת א איד טוט עניינים פון עוונות, עניינים בלתי רצויים, איז די עווינותיכם מבדילים, זיי מאכן א מחיצה המבדלת ביניכם, מכח דעם אידן, מצד דעם אידן, מצד דעם מענטשנ'ס הנהגה, ווערט א מחיצה של ברזל ביניכם לבין אלוקיכם, צווישן דעם אידן מיט דעם אייבערשטן. און אלוקיכם כוחכם וחיותכם מצד דעם אייבערשטן ער געפינט זיך מיט א אידן שטענדיג אבער דער איד מצד זיין הנהגה מאכט ער אויף די מחיצה ווי אזוי ברעכט מען אטא די מחיצה א איד געפינט זיך אין זמן הגלות און ער ווייסט ידע איניש בנפשיה אז ביי אים איז געווען ענינים בלתי רצויים איז ווי אזוי ברעכט מען נאך אטא די מחיצה איז אויף אויף דעם איז געקומען דער ציץ און דאס איז די ענינים וואס ווערן דערציילט אין היינטיגע פרשה וואס התורה היא נצחית וואס דער עניין וואס ער זאגט די צוויי פירושים אין ציץ, דאס איז צוויי ענינים וואס א איד דארף וויסן בעבודתו. בשעת א איד וויל דורכברעכן די מחיצה של ברזל, ער וויל דורכברעכן דעם חלון, דעם דעם כותל, וואס דאס איז וואס דאס איז מעלים ומסתיר, אדער כותל די מחיצה של ברזל וואס דאס איז דורך עוונותיכם וואס איז געווארן ביניכם לבין אלוקיכם, ווי אזוי מאכט מען אויף דורכברעכן אט די מחיצה אויכעט מצד די מענטשן, און אויף דעם זאגט דער פסוק צוויי ענינים. איין ענין איז ציץ מלשון ווי מיר זאגן דער ענין פון זיו, אור וזיו, אז ביי אים דארף לייכטן די נשמה, דאס איז דער אז בשעת ס'איז מאיר ס'לייכט די נשמה פון א אידן, איז ביי אים לייכט אריין די נשמה און דורך דעם ברעכט ער דורך אט די מחיצה. די צווייטער עניין איז אז ס'דארף זיין דער עניין פון מציץ מן החרקים, מאכן לעכער, מאכן א חרקים אין די מחיצה של ברזל, און דורך דעם איז מציץ מן החרקים אז מ'קען זיך אריינקוקן און צוקוקן און דערגרייכן און דערנענטערן זיך צו אלוקות. וואס דער ביאור אין דעם איז מבאר אין דעם מאמר איז ער מסביר באופן כזה, וואס דאס איז א ביאור יסודי אינעם כללות העבודה בנפש האדם. וואס בכלל בשעת מ'רעדט וועגן דעם עניין פון מחיצה של ברזל, און דאס איז בכללות, וואס מ'האט גערעדט דער עניין העוונות המבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, איז אבער דער עיקר עניין פון מחיצה של ברזל גייט אויף די קליפה פון עמלק. ווארום דער עניין פון עמלק, ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, ספרי קבלה, אז ברזל איז בגימטריא עמלק. ברזל מיט'ן כולל איז בגימטריא עמלק. דאס הייסט אז די מחיצה של ברזל איז דאס דער ענין פון קליפת עמלק ווארום אזוי דאך יעדע אלע עניינים בלתי רצויים מאכן דאך א מחיצה אבער אין דעם גופא עמלק איז דער ראשית גוים עמלק ער איז דער ראשית און דער מקור וכל גוים ס'איז מבואר אין חסידות פאר וואס געפינט מען דווקא בנוגע עמלק אזעלכע זאכן וואס מען געפינט נישט ביי קיין שום עניין קיין שום אומה וואס יעדער איינער פון די זיין אומות באווייזט דאך אויף עניינים פון מידות רעות ווי ס'רעדט זיך אין חסידות ווי יעדער איינער פון די שבעה מידות, שבעה אומות, איז פארבונדן מיט די זיין מידות רעות, מידות רעות אין נפש האדם. פון דעסטוועגן מיר געפינען נישט אז די תורה זאל זיין אזוי שטארק אין דעם ענין פון מחיית פון די אנדערע אומות. דווקא ביי עמלק געפינט מען אז ס'איז נישטא קיין שום תיקון, ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד, אינגאנצן עדי אובד, אינגאנצן אויסגעמעקט, מחיית עמלק על פי הלכה, יא אז מ'דארף זיין משור עד חמור עד שה דאס הייסט אז עס בלייבט נישט קיין שום אויך בעלי חיים נישט נאר בני אדם נאר בעלי חיים מ'געפינט נישט ביי קיין שום פון די אומות וואס די תורה האט געמאנט אזא מין סארט מחיית עמלק באופן אז עס בלייבט נישט קיין שום איש ואישה און בעלי חיים ביז יא אפילו אין ענייני צומח ווי ס'רעדט זיך ארום אין ספרי הלכה עד כדי כך וויפל ס'האט געדארפט זיין די מחיית עמלק וואס טאקע אזוי דער ענין וואס עמלק איז אזוי געפערליך? איז דער פסוק אליין זאגט ווייל דאס איז ראשית גוים. עמלק איז נישט סתם איינער פון די אומות, ער איז ראשית גוים, ער איז דער אנהייב פון אלע אומות. ווי ס'איז געווען בפשטות אין די היסטאריע פון עמלק, ווי בשעת אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים, זכר את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים וואס ווען אידן זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים איז דאך אלע אומות העולם איז געווען באופן ווי מ'זאגט אין שירת הים יא אז תפול עליהם אימתה ופחד ביי אלע אומות העולם איז געפאלן אימה ופחד פון אידן מיט די אלע פרטים ווי ער רעכנט אויס אין די שירה וואס האט פאסירט נמוגו כל יושבי כנען יא יושבי פלשת די אלע זאכן וואס האט פאסירט צו די אלע אומות פון נאנט און פון ווייט אלע זענען אינגאנצן נתבטל געווארן צו אט דעם קדושה אט דעם מוראדיגע געטליכקייט און די ניסים גדולים וואס איז נתגלה געווארן צו אידן בשעת יציאת מצרים ווער איז געווען דער ערשטער וואס ער איז געווען דער ראשית גוים וואס ער איז געקומען מלחמה האלטן מיט אידן און נישט סתם ער איז געקומען מלחמה האלטן מיט אידן בשעת ער האט פון דעם געהאט קיין שום תועלת נישט ער האט פון דעם גארנישט געהאט ווייל מ'איז דאך כלל נישט געגאנגען מלחמה האלטן מיט דעם עמלק האט מען בכלל נישט געהאט מלחמה, מלחמה איז געווען אויף זיין אומות, און פון דעסטוועגן ווער איז ארויס א מלחמה? עמלק. און דאס איז די עזות מצח, ווייל דאס איז די ראשית גוים, עמלק ביי אים איז געווען די מידת העזות, ער האט געוואוסט אז ער וועט זיך אפבריען, ווי רש"י זאגט די משל הידוע פון די אמבטיה, יא דאס איז אמבטיה רותחת, א הייסע זודיגע אמבטי, וואס, וואס, וואס קיינער קען נישט אריינגיין אין דעם, איז אריינגעטאנצט א בן בליעל, א חוצפעניאק, א איש רע עזות מצח, וואס ער האט געוואוסט אז ער זאל זיך אפבריען, אבער פון דעסטוועגן האט ער געוואלט אפקילן דאס לאחרים. און דאס איז די קליפה פון עמלק, דאס איז די קליפה פון עזות מצח. איז במילא דאס איז דער ווארט וואס מען זאגט דא, אז ס'איז דא א מחיצה של ברזל מפסקת וואס דאס איז די קליפת עמלק, דער עזות מצח, דער ראשית גויים, דער האט דאך די קליפה פון עמלק, די קליפה פון פון פון עזות מצח. וואס אין עבודה, אין עבודה מ'טייטשט דאס אויס אין עבודה בנפש האדם, איז דאס דער ענין וואס געפינט זיך ביים מענטשן, ס'איז דא ביי יעדער איינער איז פאראן עניינים, יעדער איינער האט זיך זיינע זאכן וואס ער דארף מתקן זיין, און ידע איניש בנפשיה, אין מידות רעות, אין תאוות רעות, אין הנהגות בלתי רצויות, ס'איז דא כמה מיני פרטים וואס כל אחד ואחד האט זיך זיין עניין און זיין מידה זיינע זאכן וואס ער דארף מתקן זיין. אבער וואס איז אבער די נקודה דער תוקף, דער נקודה וואס וואס וואס אויף דעם רעדט מען דער ראשית גוים עמלק, אט דאס איז די מידת העזות וואס איז דא אין קליפה, אט דער תוקף הקליפה, יא אט דער ענין וואס דאס איז למעלה מטעם ודעת, אדער בעסער געזאגט למטה מטעם ודעת. ס'איז דא אט דער איז ווי חסידות רופט עס אן די התקשרות, יא די התקשרות פון דעם נפש הבהמית, וואס ער איז אזוי אריינגעקאכט און אזוי אריינגעלייגט, ער איז אזוי צוגעבונדן מיט אזא מין תוקף, אין די אין די אין זיין אין זיין עניינים חומריים וואס וואס מצד דעם איז אפילו בשעת ער פארשטייט און ער ווייסט אז דאס איז נישט בסדר און ער ווייסט אלע עניינים און ער איז זיך מתבונן און ער טראכט זיך אריין און ער פארשטייט אלע עניינים כדבעי פון דעסוועגן דער לשון הידוע בנוגע צו עמלק ווי ס'ברענגט זיך אין די מאמרי חסידות אז ער איז יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו נישט נאר מיר עס איז ער איז יודע את ריבונו ער ווייס דעם אמת און ער ווייס איז זיך מתבונן ער ווייס די אלע עניינים און פון דעסוועגן מכוון למרוד בו בגאווה בעזות מצח דאס דער תוקף פון לעומת זה וואס מיר געפינט עס אפילו מ'עט אויסטייטשן דאס מער בפועל ממש ווי דאס קומט ארויס אין עבודה בפועל אין חיי אדם דאס מיר זעט דאס היינטיגע צייטן זייער שטארק דער עניין וואס א סאך מאל געפינט מען ביי אונז אז וואס א מענטש זאגט צו זיך איך קען פון דעם נישט פטור ווערן א מענטש איז אמאל אזוי פארכאפט, פארזונקען אין א ענין, אין עניינים פון פון מידות רעות אדער עניינים פון הנהגות בלתי רצויות, מחשבה, דיבור ומעשה, עניינים פון ראייה, עניינים פון שמיעה בלתי רצויים, ער ווייסט אז דאס איז עניינים וואס דאס איז א מהרס, ער ווייסט אז דאס איז עניינים וואס דאס איז דאס איז עניינים וואס דאס דאס מאכט מאכט אינגאנצן יא, דאס איז נישט, דאס איז נישט געזונט פאר אים בגשמיות, נישט געזונט פאר אים ברוחניות, ער ווייסט ער פארשטייט דעם גאנצן ענין, אבער פון דעסוועגן האט ער ביי זיך האט ער די הנחה, האט ער דעם תוקף, וואס ער זאגט צו זיך אז ער קען נישט, ער קען פון דעם נישט פטור ווערן. איך בין אזוי אין דעם אריינגעקאכט, אזוי אריינגעלייגט, איך קען נישט, ס'איז געווארן ביי אים, רופט עס היינט אן, כל מיני שמות, אדיקשן, אבסעשן, ער ווערט אין דעם אזוי פארקאכט און פאריאגט, ער קען פון דעם נישט פטור ווערן. און אט דער ענין אט דער התקשרות אט דער תוקף פון די לעומת זה אט דאס רופט זיך אן דער עזות מצח דער עזות פון די קליפה וואס דאס איז דער ענין פון די מחיצה של ברזל ברזל בגימטריא עמלק דער תוקף פון די קליפה עמלק וואס איז די עצה זאגט די תורה וואס איז די עצה ווי אזוי קען מען ברעכן די קליפה פון עמלק איז אויף דעם זאגט מען אז ס'איז דא דער ענין פון ציץ וואס דער ענין פון ציץ ווי מיר האבן געטייטשט די ערשטע ציץ איז די ליכטיגקייט אז ס'דארף אריינשיינען ביי אים דער אור הנשמה וואס מיינט דאס? הרי א מענטש געפינט זיך אין א מצב פון עזות מצח תוקף הקליפה ווי אזוי קען מען דאס ברעכן? זאגט חסידות זאגט דער רבי נשמת עדן אין דעם מאמר פון ווי מיר האבן גערעדט די מוסיץ און ציץ עטר זאגט דער רבי נשמת עדן זאגט ער זייער א טיפע נקודה דער די נקודה איז אז א מענטש דארף וויסן און געדענקען אז ער האט א נשמה דער עצם זיכרון, דער עצם געדענקען אז ער איז א איד, אז ער האט אין זיך א נשמה, אז ער האט א יחידה שבנפש, ער האט א התקשרות עצמית מיט'ן אייבערשטן, וואס די התקשרות עצמית מיט'ן אייבערשטן איז אסאך שטארקער און שטארקער באין ערוך צו די התקשרות עצמית פון קליפה פון דעם נפש הבהמית פון לעומת זה. וואס איז די הסברה אין דעם? פארוואס ער ברענגט דעם מאמר חזל?

און תוקף און התקשרות אין עניינים בלתי רצויים פון דעם נפש הבהמית, אבער בשעת א איד איז מעורר ביי זיך דעם תוקף פון אידישקייט, דער תוקף הנשמה, די עזות און די תקיפות וואס א נשמה האט, איז אינגאנצן שלא בערך צו די עזות און תקיפות וואס דער נפש הבהמית האט. פארוואס? ס'איז דאך ידוע דער פתגם הידוע וואס דער אלטער רבי האט געזאגט, וואס ברענגט זיך אין חסידות כמה פעמים ס'שטייט אויך אין תניא אז א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיין אפגעריסן פון דעם אייבערשטן דאס הייסט אז ביי א אידן זיין התקשרות מיט דעם אייבערשטן איז אזוי שטארק אז א איד וויל זיך נישט אפרייסן פון דעם אייבערשטן און דאס איז נאך נישט גענוג נאר מ'זאגט נאך מער א איד קען זיך נישט אפרייסן פון דעם אייבערשטן פארוואס טאקע קען ער זיך נישט אפרייסן ווייל ער איז א איד, און דאס וואס ער איז א איד, דאס איז זיין עצם, דאס איז זיין מהות, און פון די אייגענע מהות קען מען זיך נישט אפרייסן, אט דאס איז דער ענין יחידה שבנפש וואס איז דא נאר אין חלק אלוק אין נשמה, און נפש הבהמית האט נישט אין זיך אט דעם סוג התקשרות. ווי ס'רעדט זיך אין חסידות, אז ס'איז דא חמשה שמות נקראו לה, די נשמה ווערט אנגערופן נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, וואס יעדע נאמען באווייזט אויף נאך א כח אין די נשמה. די נפש הבהמית, זה לעומת זה עשה אלוקים, נפש הבהמית האט אויכעט אין זיך די אלע עניינים, חוץ פון איין זאך, יחידה. יחידה איז דא נאר ליחדך, חבוקה דבוקה בך יחידה ליחדך, יחידה איז דא מער נישט ווי אין קדושה, אין אלוקות, אין חלק אלוקה אין די נשמה. דער נפש הבהמית האט נפש, ער האט רוח, ער האט חיה, נשמה, ער האט חיה, אבער יחידה האט ער נישט. וואס דאס הייסט אין פשוטע ווערטער, ס'איז דא אין נפש הבהמית, ס'איז דא פונקט ווי נפש אלוקית, ס'איז דא עניינים פון פון פון הנהגה בפועל, ס'איז דא עניינים פון הרגשים, געפיל, ס'איז דא עניינים פון השכלה, פון פארשטאנד, ס'איז דא רצונות, און שטארקע רצונות, וואס דאס איז דער תוקף החיה, דער תוקף פון רצון איז עקשות, אין לעומת זה, פונקט ווי ס'איז פאראן דער תוקף הרצון אין קדושה. דאס איז אלץ די ערשטע פיר שמות. יחידה איז דער טייטש איינציג, פאראיינציגט. יחידה דער טייטש איז אז אייבערשטער דאס איז די איינציגע זאך וואס איז דא, אנדערש פון דעם איז נישט שייך. אט א דער הנחה, דאס איז מער נישט ווי ס'איז פאראן אין חלק אלוקה ממעל ממש, אז ס'איז דא מער נישט ווי דעם אייבערשטן, און חוץ פון אייבערשטן איז קיין זאך נישט שייך עפעס אנדערש, אט דאס איז דא נאר אין אלוקות. אין נפש הבהמית איז נישט שייך די מציאות זאגן ס'איז נישט שייך עפעס אנדערש. א מענטש, אפי' אסאך מאל א מענטש זאגט, איך קען נישט, איך קען זיך נישט אפרייסן פון די תאווה, איך קען זיך נישט אפרייסן פון אט די אכילה, איך קען זיך נישט אפרייסן פון אט דעם נארישן מנהג, הנהגה, וואס איך ווייס אז דאס איז א זאך וואס דאס דאס דאס איז נישט געזונט און דאס הרג'ט מיר אוועק, אבער איך קען זיך נישט אפרייסן, מענטשן זאגן דאס, אבער דאס איז א שקר. ס'איז נישט ריכטיג. ווייל ס'איז בפועל ממש נישט שייך, וואס הייסט? ס'איז נישט דיין עצם. עניינים פון נפש הבהמית, דאס איז נישט דיין מהות. דאס איז א צוגעגעבענע זאך, ס'איז א צוגעקלעפטע זאך. איז דערפאר די תוקף, דאס וואס אין נפש הבהמית הערט זיך א תוקף, און דאס איז דער עזות מצח פון עמלק, דאס איז א חיצוניות'דיגער ענין, דאס איז א שקר. דאס איז א דמיון, ער מאכט דאס, ס'איז א געמאכטע תוקף, דאס איז נישט קיין אמת'ע תוקף. מה שאין כן דער תוקף פון די נפש אלוקית, דער תוקף פון יחידה, דאס איז א אמת'ע תוקף, ווייל דאס איז טאקע דער אמת. ווייל דער עצם פון א אידן, דאס איז זיין חלק אלוקה ממעל, דאס איז זיין עצם אידישקייט, און פון דעם איז טאקע באמת נישט שייך זיך אפרייסן. און במילא בשעת א איד האט אין זיך אט אט דעם דערהער, וואס דאס איז דער ציץ, דאס איז די ליכטיגקייט, אז ביי אים שיינט אריין דער אור הנשמה, אט דעמאלט אז ביי אים שיינט אריין אט אט דער אמת אז איך בין א איד, און וויבאלד אז איך בין א איד איז איך וויל נישט און איך קען זיך נישט אפרייסן פון אייבערשטן, אט דער תוקף העלפט אים ער זאל קענען זיך מתגבר זיין אויף די אלע עניינים וואס זענען מעלים ומסתיר, אויף די אלע עניינים בלתי רצויים וואס קענען אים ארומקלעבן. דאס איז דער ענין פון ציץ מלשון ליכטיגקייט. און דערנאך קומט צו גיין די צווייטע עבודה, מציץ מן החרכים. אויף מאכן מיט דעם כח קען א איד שפעטער מאכן לעכעלעך, חרכים, מאכן שפאלטן, און מאכן לעכעלעך און דורכברעכן אט אט די מחיצה של ברזל, וואס דאס איז דורך עבודה בפועל, דורך זיך שטארקן אין סור מרע ועשה טוב און אכטונג געבן דעם כח הראי' און כח השמיעה ווי מיר האבן גערעדט פריער, און דורך דעם קען ער מאכן אז עס זאל ווערן טאקע דער גילוי אלוקות אז ביי אים זאל לייכטן דער אור הנשמה און ברעכן אט אט די מחיצה של ברזל. וואס על פי זה ווערט פארשטאנדיג וואס מען זאגט דא בנוגע דעם ועשית ציץ. דער אייבערשטער זאגט משה רבינו דו משה רבינו משה רבינו ער איז דער וואס ער האט אין זיך אט דעם כח צו מגלה זיין ביי אידן דער עצם אידישקייט ועשית ציץ משה רבינו דארף מאכן דעם ציץ און וואו לייגט מען דעם ציץ על מצח אהרן דער מצח אהרן דאס איז דער עניין פון מצח דער תוקף של קדושה וואס דאס איז בכח צו צו ברעכן דעם תוקף פון לעומת זה ווארום משה ואהרן זיינען געווען פון די שבעה רועים זיי זענען געווען פון אט די יא זיי זענען די עיקרי השבעה רועים די די די וואס מאכן די די וואס וואס וואס וואס מאכן ביי אידן אז ביי זיי זאל אריינשיינען די אמונה ווי ס'רעדט זיך אין חסידות באריכות וואס איז דער ענין פון משה וואס איז דער ענין פון אהרן וואס אין כאן המקום צו אריינגיין אין די פרטים אבער דאס איז די צוויי עניינים וואס וואס איז פארבונדן יא כדי צו קענען פועל זיין ביי אידן אז ביי אים זאל לייכטן די אור הנשמה, אהרן הכהן איז דער וואס ביי אים איז געווען דער בהעלותך את הנרות, ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז ער איז דער וואס באלייכט די נשמה, נרות גייט אויף די נשמה, נר ה' נשמת אדם, און ער לייכט אריין און שיינט אריין די אהבה רבה, אדער די אהבה עצמית, אדער די אהבה וואס א איד האט צום אייבערשטן וואס איז נישט ער וויל נישט ער קען זיין אפגעריסן פון אייבערשטן, איז דורך משה רבינו וואס ער איז דער רועה ישראל וואס ער וואס ער ברענגט אריין אין אידן אט דעם ענין מלמעלה למטה, און דורך אהרן הכהן וואס ער איז די רעיא מהימנא וואס ער מאכט ביי אידן מלמטה למעלה, אז ביי זיי זאל קענען זיין אט די עבודה פון דורכברעכן די מחיצה של ברזל, און ביי אים זאל לייכטן די תוקף הקבלת עול, די תוקף הנשמה, וואס מיט דעם איז מען מבטל די קליפת עמלק. וואס דאס איז אויכעט פאראן א טייטש פון דעם אלטן רבין אויף דעם פסוק הנה זה עומד אחר כתלנו מציץ מן החרקים וואס דאס איז בהמשך צו דעם ענין וואס דער אלטער רבי האט געטייטשט וועגן דעם און געזאגט אזוי הנה זה עומד א איד דארף וויסן זיין אז זה זה גייט אויפן אייבערשטן זה קלי ואנוהו הנה אלקינו זה זה מלושן מראה באצבעו ואומר זה אלוקות געטליכקייט איז עומד. און ווי דער פסוק בפשטות רעדט וועגן דעם גילוי המשיח, דאס איז דאך א פסוק וועגן גאולה. דאס הייסט אז דער ענין פון דער גאולה שטייט בגלוי, זה עומד. די שאלה איז אחר, פארוואס פילט מען דאס באופן של אחוריים, מען זעט עס נישט בגלוי, מען דערהערט עס נישט, דער תירוץ איז כתלנו. מיר האבן אויפגעמאכט דעם כותל, א מענטש דורך זיין הנהגה, דורך דעם וואס ער בויט אויף דעם תוקף פון דעם נפש הבהמית, מאכט ער אויף אט א דעם כותל. איז אויף דעם זאגט מען, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת, אז מען דארף זיין מציץ מן החרקים. יא, אז א מענטש דארף מאכן דורכברעכן אט א דעם, מאכן חרקים אין דעם מחיצה של ברזל, און דאס איז וואס דער רבי רש"ב האט געזאגט צו דעם רבין ריי"צ צום זון צום פריערדיקן רבין, אז מען דארף נעמען מיטן שטערן און מאכן א לאך אין דעם וואנט, אט א דעם מחיצה של ברזל דארף מען דורכברעכן און מאכן א לאך אין דעם וואנט, און פון דעם לאך מאכן א טיר, אז זאל קענען אריינשיינען גילוי אלוקות, און נאר דורך דעם קען מען שפעטער, און דאס איז נישט אין אן אופן אז דער שטערן און דער מצח בלייבט בכל התוקף בלייבט גאנץ, מצד די התגלות פון די יחידה שבנפש דעם תוקף פון א אידן. און דאס איז די עבודה ווען ס'קומט צו גיין שבת פרשת זכור. און דאס איז די הכנה צו חג הפורים דער רבי האט אמאל גערעדט ביי חסידישן פארברענגען פארברענגען פון שבת פרשת זכור און האט געזאגט אז די פרשה ווערט אנגערופן זכור אן קיין שום פרט דאס איז דער נאמען פון די פרשת זכור דערנאך איז דא די פרטים פון די פסוקים וואס די תורה דערציילט אבער דו פרעגסט א פשוטער אידן און ער זאגט דיר ווי הייסט היינטיגע סדרה פרשת זכור אן קיין שום הוספה, מ'זאגט נישט פרשת עמלק, מ'זאגט פרשת זכור. האט דער רבי געזאגט אז אין דעם ווארט געפינט זיך דער גאנצער ענין התיקון פון קליפת עמלק. אז מ'זאגט צו א אידן זכור, דו דארפסט געדענקען. וואס דארפסטו געדענקען? געדענקען דיין עצם מציאות. געדענקען אז דו ביסט א איד. בשעת דאס געדענקען ווער דו ביסט, געדענקען דיין עצם אידישקייט, און דאס וואס דו ביסט א איד, און דער תוקף פון א אידן, אז א איד איז איין זאך מיטן אייבערשטן און נישט ער וויל, נישט ער קען זיך אפרייסן פון אייבערשטן, בשעת א איד ווייסט און געדענקט און ער האט בזיכרון לנגד עיניו זיין עצם מהות, מיט דעם קען מען דורכפירן און דורכברעכן און צוברעכן די קליפת עמלק, די קאלטקייט, און די ענינים פון עזות מצח, די אלע עניני התוקף פון די לעומת זה וואס שטערט אין עבודת השם. און דאס איז די הכנה אז דורך דעם וואס מ'ברעכט די קליפת עמלק און דערנאך איז די אלע די תוצאות פון דעם וואס דאס איז דער ענין פון המן און די גאנצע סיפור המגילה פון פורים יא וואס וואס וואס דאס איז וואס מ'זאגט אז מלחמה להוויה בעמלק מדור דור און ווי ער זאגט אין אין תרגום אז בדרא דעקבתא דמשיחא אז ביזן דור פון ביאת משיח איז דא די מלחמת עמלק וואס מלחמת עמלק ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז הגם אז בגשמיות ווייסן מיר נישט ווער איז עמלק היינט און אבד זכרון וכו' די אלע עניינים, פון דעסטוועגן איז דער עניין פון קליפת עמלק איז געפינט זיך מדור דור בדורי דורי ביי יעדן שורה ביי יעדן מדריגה און יעדן איינעם בעבודת ה' און דורך דעם וואס מ'שטעלט זיך אוועק מיט דעם תוקף פון מסירות נפש און דעם תוקף פון קבלת עול, וואס דאס איז א זאך וואס יעדער איד האט דאס, ישראל עזים שבאומות, דארף מעורר זיין ביי זיך דעם תוקף הנשמה, און דערנאך עס דורכפירן אין עבודה בפועל אין קבלת עול מלכות שמים אין עניינים פון מעשה המצוות, ווי ס'רעדט זיך טאקע אין דארטן אין דעם זעלבן מאמר, אז די סגולה אויף צו צו דורכברעכן אט די מחיצה, נאכדעם וואס ער האט ביי זיך מעורר געווען דעם עצם ענין פון אידישקייט, דארף זיין די עניינים פון מעשה בפועל, אין עניינים פון קיום המצוות מעשיות דווקא, ביז עניינים פון צדקה בפרט, וואס דאס מאכט אלץ די מחיצה די חרקים און די די די לעכערלעך און די שפאלטן אין די מחיצה של ברזל און אזוי מאכט מען דעם תמחה זכר עמלק און והיה בהניח השם אלקיך לך ווי ס'וועט זיין לעתיד לבוא ווי ס'שטייט אז ווען משיח וועט קומען וועט זיין די מלחמה להוויה בעמלק מדור דור אז מ'וועט פטור ווערן פון פון קליפת עמלק און דעמאלט וועט זיין והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד און זאל זיין ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר כן תהיה לנו.